מ'האלט דף מ"ו, מ'הייבט אן די צווייטע שורה פון די עמוד, ס'איז געשטאנען אין די משנה רבי אליעזר אומר אין לו שמירה אלא סכין, א בהמה וואס איז א שור מועד איז נישט גענוג אפילו א שמירה מעולה, איינציגע שמירה איז סכין, בקיצור מ'קען עס נישט שומר זיין מ'מוז עס שעכטן. רש"י האט געלערנט אין די משנה אז לויט רבי אליעזר קומט אויס אפילו ער האט געמאכט א שמירה מעולה און ס'איז דורכגעגאנגען די כותל און ס'האט מזיק געווען איז מען מחויב ווייל יעדע שמירה וואס מען מאכט איז א חסרון אין די שמירה ביז מען שעכט עס. פרעגט די גמרא וואס איז די מקור פון רבי אליעזר אמר רבה מאי טעמא דרבי אליעזר דאמר קרא ביי די פרשה פון מועד שטייט ולא ישמרנו לשון הפסוק איז או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו ולא ישמרנו איז א לשון עתיד, לכאורה וואלט געדארפט שטיין פשוט פשט אין פסוק מיינט מ'איז געוואר געווארן די בהמה איז א מועד און האט עס נישט געהיטן און ס'האט נאכאמאל געשטויסן איז ער מחויב נזק שלם, וואלט געדארפט שטיין ולא שמרו, ולא ישמרנו איז א לשון עתיד, במילא איז ער מדייק שוב אין לו שמירה לזה, דאס שטייט אין די פסוק טאמער ס'איז א שור נגח ולא ישמרנו מ'קען עס שוין מער נישט היטן און ממילא טאמער ס'איז מזיק ביסטו מחויב צו צאלן ווייל די איינציגע וועג מונע צו זיין א היזק איז דורך שחיטה. פרעגט די גמרא אמר ליה אביי אלא מעתה, טאמער דו זאגסט מיר אז ולא ישמרנו א לשון עתיד מיינט אז מען קען עס שוין מער נישט היטען, אלא מעתה דכתיב ביי בור שטייט ולא יכסנו, לשון הפסוק איז כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו, ס'וואלט אויך געדארפט שטיין ולא כיסו, ולא יכסנו איז א לשון עתיד, דו וועסט אויך דרש'נען די זעלבע וועג אז אלא מעתה דכתיב ולא יכסנו נמי שוב אין לו כיסוי לזה, דאס מיינט די פסוק צו זאגען טאמער איינער האט געגראבען א בור ולא יכסנו, מען קען עס שוין מער נישט צודעקן, ס'איז פארפאלן, די איינציגע עצה דו האסט איז צוריק אריינלייגן די גאנצע עפר אין די בור, אבער שמירה קען מען שוין מער נישט מאכן. זאגט די גמרא אפשר יא, וכי תימא הכי נמי, אפשר טאקע דאס איז פשט, איינמאל א מענטש האט געמאכט א בור פארפאלן, מען קען עס נישט שומר זיין, די איינציגע אופן איז צוריק, אנפילן די בור, זאגט די גמרא ס'איז נישט אמת, והתנן, שטייט א משנה, כסהו כראוי, איינער האט געמאכט א בור און עס צוגעדעקט אזוי ווי ס'דארף צו זיין, ונפל לתוכו שור או חמור, למעשה א שור או חמור איז אריינגעפאלן, ומת פטור, ווייל ער האט געמאכט א שמירה, זעהט מען אז ס'איז יא שייך מכסה צו זיין א בור, הגם די פסוק שטייט ולא יכסנו, מיינט מען מיינט מען נישט צו דרש'נען ולא יכסנו אז שוב אין לו כיסוי לזה, איז הוא הדין לא ישמרנו מיינט אויך נישט שוב אין לו שמירה לזה, איז וואס איז די מקור פון רבי אליעזר, אלא אמר אביי, היינו טעמא דרבי אליעזר כדתניא רבי נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, פון ווי ווייסט מען ס'איז אסור צו האלטן א כלב רע, א כלב וואס בייסט אין שטוב, ווייל ס'קען מזיק זיין מענטשן, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, און מ'קען נישט האבן א צובראכענע לייטער וואס שטייט נישט גוט אין שטוב ווייל א מענטש וועט עס נוצן און וועט אראפפאלן, שנאמר ולא תשים דמים בביתך, מ'טאר נישט לאזן אין שטוב א זאך וואס וועט גורם זיין אז צו צוברענגען צו היזק און צו מיסה, וועגן דעם איז דא א חיוב מעקה, דאס איז די פסוק פון חיוב מעקה, איז ממילא הוא הדין, מען האט א שור מועד, טאר מען עס אויך נישט האלטן אין שטוב, ממילא האט רבי אליעזר געלערנט פון די דין פון ר' נתן, אז ס'איז אסור צו האלטן א שור מועד אין שטוב, ממילא זאגט רש י, טייטשט רבי אליעזר ווען די תורה זאגט ולא ישמרנו, ס'מיינט נישט לא ישמרנו מען האט עס נישט געהיטן, די תורה זאגט אם שור נגח הוא, ולא ישמרנו, לא ישמרנו איז א לשון פון יקיימנו, ולא יקיימנו, טארסט נישט מקיים זיין אזא שור בביתך, אזוי ווי ס'איז אסור לקיים א כלב רע און א סולם רעוע, הוא הדין א שור מועד. איז ווי רש י לערנט די סוגיא, איז די פשט אזוי, וויבאלד דו טארסט נישט האלטן א שור מועד אין שטוב, ממילא וועסטו זיין מחויב אויף די נגיחה נזק שלם, ווייל אזא שור קען מען נישט היטן, מען טאר עס נישט האלטן אין שטוב, ממילא טאמער האסט עס יא געהאלטן אין שטוב נישט קיין נפקא מינה וואס פאר א שמירה האסט געמאכט ביסטו מחויב. תוספות לערנט אז לויט די תירוץ אין די גמרא פאלט יעצט אוועק די גמרא פון וואס מען האט געהאלטן ביז יעצט, ביז יעצט האט מען געלערנט אז לויט רבי אליעזר ער האלט ער רעדט דא לענין תשלומין אז אין לו שמירה אלא בסכין און טאמער מ'האט נישט געמאכט קיין סכין מ'האט געלאזט די בהמה לעבן איז נישט דא קיין שמירה אפילו שמירה מעולה ביסטו חייב אין תשלומין לויט מסקנות הגמרא זאגט תוס' קען מען לערנען אז רבי אליעזר פאלט אז די גמרא פאלט אוועק פון דעם רבי אליעזר רעדט נישט וועגן חיוב תשלומין רבי אליעזר זאגט א נייע זאך אז א שור מועד טאר מען נישט מקיים זיין בביתו אזוי ווי א כלב רע אין לו שמירה אלא בסכין. ער רעדט אבער נישט וועגן תשלומין. קען זיין, לעולם, טאמער מ'האט געמאכט א שמירה מעולה און ס'האט מזיק געווען, קען זיין ער איז מודה אז מ'איז פטור. ער רעדט אבער אז מ'טאר עס נישט האלטן אין שטוב. אבער רש י כנראה האט געלערנט נישט אזוי. רש י בלייבט ווי ער האט געלערנט אין אנפאנג, אז רבי אליעזר רעדט וועגן חיוב תשלומין, אז כל זמן מ'האט עס נישט גע'שחט'ן אפילו מ'האט געמאכט א שמירה מעולה, איז מען מחויב בתשלומין. הדרן עלך שור שנגח ארבעה וחמשה, הדרן עלך שור שנגח ארבעה וחמשה, הדרן עלך שור שנגח ארבעה וחמשה. זאגט די משנה, שור שנגח את הפרה, א שור תם האט געהארגעט א פרה, ונמצא עוברה בצידה, און נאך די נגיחת הפרה זעהט מען אז לעבן די פרה ליגט דארטן א וולד, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה צו ס'האט שוין געבוירן די וולד פאר די נגיחה, און ממילא די שור שנגח האט גארנישט קיין שייכות מיט די וולדות, אם משנגחה ילדה, נאך די נגיחה דעמאלטס זענען די וולדות ארויסגעקומען קומט אויס אז די שור האט טאקע מזיק געווען די וולדות אויך, וויבאלד מען שמועסט דא א שור תם, ס'האט זיכער מזיק געווען די פרה, משלם חצי נזק לפרה, אויף די היזק פון די פרה צאלט ער חצי נזק, בנוגע די וולד צאלט ער רביע נזק לוולד, פארוואס? ווייל ס'איז א ספק צי די שור האט יא מזיק געווען די וולד צי נישט. איז ממילא ווען ס'וואלט געווען א ודאי וואלט ער געדארפט צאלן חצי נזק פון די ולד, ס'איז א ספק צאלט ער רביע נזק. וכן, פרה שנגחה את השור, א פרה האט געשטויסן א שור און ס'האט מזיק געווען די שור, און נאכדעם ונמצא ולדה בצידה מ'זעהט אז די ולד פון די פרה איז אויפן זייט, ואין ידוע, ס'איז נישט קלאר ווען ס'איז ארויסגעקומען די ולדות, אם עד שלא נגחה ילדה, ס'האט שוין מוליד געווען פאר די נגיחה, קומט אויס בשעת די נגיחה האט די פרה נוגח געווען אן די וולדות, ס'האט שוין געבוירען די וולדות, ס'איז שוין מער נישט געווען קיין פרה מעוברת, אדער ניין, אם משנגחה ילדה, די לידה איז ערשט געשען נאך די נגיחה, און בשעת די נגיחה איז דא א פרה מיט די וולדות צוזאמען וואס האבן מזיק געווען, איז די הלכה משתלם חצי נזק מן הפרה, אז די שור ווערט אפגעצאלט די חצי נזק מן הפרה, רביע נזק מן הוולד, די גמרא וועט שוין מסביר זיין וואס דאס מיינט, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, דאס וואס די משנה זאגט אז טאמער איך ווייס נישט צו די שור האט מזיק געווען די וולדות צו נישט, צאלט ער רביע נזק לוולד, זו דברי סומכוס, דאס איז א דבר השנוי במחלוקת, די תנא פון די משנה איז סומכוס דאמר וואס ער זאגט ממון המוטל בספק חולקין האבן שוין געזען אין פריערדיגע פרקים תוס' ברענגט אראפ די כלל פון סומכוס גייט אן אזא ספק וואס בית דין אליין וואלט געהאט אזא ספק בלא טענת הבעלי דינים דארטן זאגט ער ממון המוטל בספק חולקין דא אויך ווען בית דין הערט אזא מעשה שור שנגח את הפרה און מ'טרעפט ולדות בצד בית דין אליין האט ממילא א ספק ווען זענען די וולדות ארויסגעקומען, איז דא זאגט סומכוס אין אזא פאל וויבאלד ס'איז א ספק חולקין, און תוס' זאגט אין א פאל ווען ס'איז נאר די טענה פון די תובע וואס שאפט דא די שאלה, למשל ראובן גייט צו שמעון און זאגט אים אנטשולדיגסט די מאנטל וואס דו גייסט דאס איז מיין מאנטל וועט מען נישט זאגן ממון המוטל בספק חולקין, אויב אזוי לא שבקת חיי לכל בריה, יעדע מאל א מענטש וויל האבן געלט וועט ער גיין צו יענעם זאגן אנטשולדיגטס דו גייסט מיט מיין קליידער, תירוץ איז דארט איז נישט דא קיין ספק בלא טענותיהם, דארטן נישט זאגט מען נישט חולקין, דווקא ווען ס'איז דא א ספק בלא טענותיהם דארטן זאגט מען חולקין. על כל פנים זאגט שמואל אז די משנה גייט לויט סומכוס אבער ס'איז נישט לכולי עלמא, אבער חכמים אומרים אין אזא פאל וואלט מען נישט געזאגט חולקין, נאר זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה, די בעל השור קען זאגן פאר די בעל הפרה, דו ווילסט גובה זיין פון מיר חצי נזק פאר די ולדות, שוין, ברענג א ראיה אז די ולדות זענען געווען בתוך הפרה בשעת מיין שור האט נוגח געווען, טאמער דו האסט נישט קיין ראיה, זאג איך אז ניין, ס'איז שוין געבוירן פארדעם, ממילא איך צאל דיר גארנישט, איז לויט די חכמים וואלט געווען די דין אז ער איז פטור לגמרי אויף די ולדות ביז די בעל הוולדות ברענגט נישט קיין ראיה. מוטשעט זיך די גמרא וואס איז די לשון זה כלל גדול בדין, למה לי למימר זה כלל גדול בדין, זאג סתם אז חכמים אומרים המוציא מחבירו, זאגט די גמרא איצטריך, זה כלל גדול בדין שטייט א באזונדערע חידוש אז די אפילו ניזוק אומר ברי און מזיק אומר שמא איז אויך המוציא מחבירו עליו הראיה, דאס הייסט אן דעם וואלט איך געזאגט ווען זאגט מען המוציא מחבירו עליו הראיה, די ניזוק טענה'ט אנטשולדיגטס, מיינע ולדות זענען אויך געהארגעט געווארן פון דיין שור. וויאזוי ווייסטו? איך ווייס נישט, אבער איך ווייס ס'איז געווען מעוברת פארדעם, יעצט איז עס נישט מעוברת, ס'איז מסתבר אזוי איז געשען. נישט אז איך ווייס בידיעה, אבער אזוי נעם איך אן. יענער זאגט איך מיין אז נישט אזוי. כהאי גוונא, שמא ושמא, המוציא מחברו עליו הראיה. די גמרא זאגט דא, חכמים אומרים זה כלל גדול בדין, המוציא מחברו איז א געוואלדיגע שטארקע טענה. אפילו די ניזק קומט מיט א ברירות. איך האב געזען בשעת די נגיחה זענען נאך אלץ געווען די ולדות במעי הפּרה, און דײַן שור האָט געהרגעט די ולדות. יענער זאָגט, איך בין נישט זיכער, אַזױ איז געװען. ס'איז אַ ברי ושמא, אף-על-פּי-כּן, קען מען נישט מוציא זײַן אָן אַ ראיה. דאָס איז אײן מהלך, װאָס מײנט זה כּלל גדול בדין. נאָך אַ מהלך, אי נמי, לכי הא דאיתמר, ס'איז דאָ מחלוקת אמוראים, המוכר שור לחברו ונמצא נגחן. ראובן פארקויפט א שור צו שמעון און נאכדעם ווערט מען געוואר אז ער האט אים פארקויפט א שור נגחן, יעצט טאמער שמעון דארף האבן די שור לחרישה, א שור נגחן קען מען נישט נוצן לחרישה דאס איז א מקח טעות, טאמער ער דארף עס האבן לשחיטה איז נישט קיין נפקא מינה נגחן צו נישט נגחן, איז די לוקח טענה'ט אנטשולדיגט איך האב געקויפט די שור לראדיא, לחרישה, ממילא האב איך גארנישט פון די שור ס'איז א נגחן, ס'איז א מקח טעות איך וויל צוריק די געלט. רב אמר, הרי זה מקח טעות, פארוואס? זאגט רש"י, ווייל די בעלים קען די בעלים קען נישט טענה'ן איך האב עס פארקויפט לשחיטה, ווייל רוב מענטשען ווען זיי קויפען א שור קויפען זיי עס לראדיא איז ממילא זאגט רב גיי בתר רוב רוב מענטשן קויפן לראדיא מסתם האט יענער עס אויך געקויפט לראדיא אויב אזוי איז טאקע א מקח טעות שמואל אמר איך גיי נישט בתר רוב יכול שיאמר לו די מוכר קען זאגן פאר די לוקח לשחיטה מכרתי לך איך האב עס פארקויפט פאר שחיטה ממילא דו טענה'סט אז ס'איז פארקויפט געווארן לראדיא? ברענג א ראיה, המוציא מחבירו עליו הראיה, איי רוב מענטשן קויפן לראדיא? בממון גייט מען נישט בתר רוב, ממילא זאגט די גמרא אז דאס איז די חידוש וואס שמואל זאגט, אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין אז מ'זאגט המוציא מחבירו עליו הראיה אפילו אין אזא פאל ווען ס'איז דא א רוב כנגד די חזקה, ס'איז דא א רוב וואס זאגט מיר אז ער זאל צוריק באקומען די געלט, אף על פי כן המוציא מחבירו עליו הראיה. פרעגט די גמרא אמאי, וואס איז דא די ספק צו ער האט עס געקויפט לרדיא צו ער האט עס געקויפט לשחיטה, מ'קען מברר זיין די ספק ונחזי, זע וואס פאר א מענטש דער לוקח איז, אי גברא דזבין לרדיא, אי גברא דזבין לנכסתא, איז ער אזא סארט מענטש וואס געווענליך קויפט ער שוורים לחרישה, ער האט א פעלד און ער אקערט כסדר וועגן דעם אייביג קויפט ער שוורים לחרישה, דעמאלטס ווייס איך ער האט עס געקויפט לחרישה, טאמער איז א קצב ער קויפט שוורים צו שעכטן, ווייס איך ער האט עס געקויפט פאר שחיטה, זאגט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך בגברא דזבין להא ולהא אין זיין היסטאריע האט ער שוין געקויפט אמאל לרדיא אמאל לשחיטה ממילא איז נישט קלאר ביי אים פון די פריערדיגע קניות וואס ער האט געקויפט וואס זיין סארט איז פרעגט די גמרא איך האב נאך א וועג צו דערקענען צו ער האט עס געקויפט לרדיא צו לשחיטה ווען מען קויפט לרדיא צאלט מען מער ווי מען קויפט לשחיטה א בהמה לחרישה איז ווערט מער ווי א בהמה לשחיטה, איז אויב אזוי ונחזי, אי דמי רדיא לרדיא, אי דמי נכסתא לנכסתא, טאמער האט ער געגעבן אסאך געלט די פרייז פון רדיא, איז א ראיה אז עס קויפט לחרישה, טאמער האט ער געגעבן ווייניגער וויפיל ס'קאסט לשחיטה, איז א ראיה אז עס קויפט לשחיטה, וואס איז די ספק? ענטפערט די גמרא לא צריכא דאוקיר בישרא וקאי בדמי רדיא, אין די תקופה ווען ער האט געקויפט די בהמה איז די שוויות פון בשר שחיטה געווען זייער הויך, עס איז געווען ממש די זעלבע פרייז ווי א שור לרדיא, ממילא צאלט מען די זעלבע פאר רדיא און פאר שחיטה איז נישט דא קיין העקער פון די פרייז, וואס איז געווען די כוונה פון די מכירה? על כל פנים איז דא א מחלוקת רב ושמואל, זאגט די גמרא אמרי די בני ישיבה האבן געטענה'ט וואס איז דא די נפקא מינה בפועל צווישן רב און שמואל. אי ליכא לאשתלומי מיניה, טאמער מען רעדט דא אין אזא אופן ווי די מוכר האט נישט קיין געלט, ער האט פארקויפט די שור, די געלט האט ער שוין אויפגענוצט, ער האט שוין מער נישט קיין געלט, איז ממילא אפילו לויט רב אז ס'איז א מקח טעות, ער האט נישט פון וואו צו צאלן געלט, איז אי ליכא לאשתלומי מיניה, איז ווייטער אפילו לויט רב לישקליה לתורא בזוזי, זאל די לוקח האלטן די שור, אנשטאטס די געלט וואס די מוכר דארף אים צוריק געבן. זאגט די פני יהושע אז דא רעדט מען דאך יעצט אין די גמרא אז די פרייז לראדיא און לשחיטה איז דאך די זעלבע, ממילא טאמער ער האלט די שור, הגם ס'איז נאר ווערט אויף בשר ווייל ס'איז א שור נגחן, איז דאס די זעלבע שוויות וואס ער האט געצאלט לחרישה, ווייל מ'גייט דאך יעצט אז ס'שווה די פרייז. איז אויב אזוי טאמער יענער האט נישט קיין געלט, סיי ווי סיי זאל ער האלטן די שור פאר א תשלומין דאמרי אינשי ממרי רשוותיך פון די וואס קומט דיך געלט פארי אפרע זאלסטו גובה זיין אפילו סובין אפילו זאכן וואס איז שוואכע שווה כסף ממילא דא בלית ברירה האט נישט יענער האט נישט קיין געלט איז ווייטער אפילו לויט רב זאל ער האלטן די שור איז אויב אזוי וואס איז די נפקא מינה רב און שמואל ממה נפשך לויט ביידע פון זיי יעט אויסקומען אז די לוקח האלט די שור לויט שמואל האלט ער די שור ווייל די מקח איז א גוטע מקח לויט רב האלט ער די שור ס'איז נישט קיין גוטע מקח אבער ער האלט די שור פאר תשלומין אנשטאטס די געלט וואס ער וויל צוריק באקומען. זאגט די גמרא לא צריכא דאיכא לאשתלומי מיניה אז די מזיק אז די מוכר האט יא געלט צו צאלען ממילא רב אמר הרי זה מקח טעות ווייל זיל בתר רובא ורובא דאינשי דרדיא הוה

קויפן די רדיא, דא גייט מען נישט בתר רוב, כי אזלינן בתר רובא באיסורא, ס'האנדלט זיך א שאלה פון איסור גייט מען בתר רוב, אבל בממונא, טאמער ס'איז דא א מוחזק אויף די ממון לא אזלינן בתר רובא, די ממון גייט נישט בתר רוב, איז ממילא דארפסטו האלטן די שור. ס'איז אביסל צריך עיון, וואס איז געווען דא די שקלא וטריא ס'איז דאך א פשוט'ע תירוץ, וואס איז געווען די הוה אמינא ס'זאל זיך רעדן אי ליכא לאשתלומי מיניה? כל פנים, שמועסט אויס די גמרא אז די מחלוקת רב און שמואל איז נוגע ווען ס'איז נישט ווען דער מוכר האט געלט צוריקצאלען צו ער דארף צוריק געבען די געלט צו נישט. זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, דאס וואס רב יהודה זאגט אין די נאמען פון שמואל אז די תנא פון די משנה איז א שיטה פון סומכוס, די דין אז מ'נעמט מ'צאלט רביע פאר די ולד ווייל ממון המוטל בספק חולקין, דאס איז נישט לאו כולי עלמא האלט אזוי, עס איז די שיטה פון סומכוס, די חכמים האלטן המוציא מחבירו עליו הראיה, און אין אונזער משנה וואלטן זיי געהאלטן אז די בעל השור דארף נישט צאלן גארנישט פאר די ולדות, ביז יענער ברענגט א ראיה אז ער האט געהארגעט די ולדות, תניא נמי הכי, אזוי שטייט קלאר אין די ברייתא, שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה משנגחה ילדה, משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד, אזוי ווי עס שטייט אין אונזער משנה, אבער די ברייתא פירט אויס דברי סומכוס, נישט יעדער האלט אזוי, דאס איז נישט סומכוס'ס שיטה, ער האלט ממון המוטל בספק חולקין, וחכמים אומרים המוציא מחבירו עליו הראיה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי שמואל בר נחמני, מנין המוציא מחבירו עליו הראיה, וואס איז די מקור אז המוציא מחבירו עליו הראיה, שנאמר, ווען משה רבינו איז ארויף געגאנגען אויף הר סיני, שטייט דארט אין די פסוק, ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה, עטס זאלטס בלייבן דא בתחתית ההר, עד אשר נשוב אליכם, והנה אהרן וחור עמכם, צוזאמען מיט ענק וועט זיין אהרן וחור, מי בעל דברים יגש אליהם. איז דרש'נט די גמרא אזוי, מי בעל דברים יגש אליהם, יגיש ראיה אליהם, טאמער ס'איז דא א בעל דברים, איינער קומט מיט דברים צו בית דין מיט א טענה אז יענער קומט אים געלט, יגש אליהם, יגש אליהם, יגש אליהם מיינט, יגיש ראיה אליהם, זאל ער ברענגען, ער איז א תובע, זאל ער ברענגען א ראיה צו בית דין. המוציא מחבירו עליו הראיה. מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא וואס דארף איך האבען א פסוק? סברא הוא. די שיטה פון המוציא מחבירו עליו הראיה איז א סברא. דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא, דער וואס טוט אים עפעס וויי גייט ער צום דאקטער, ער זיך ער מוז זיך מטריח זיין גיין צום דאקטער, ער האט די פראבלעם, ער איז קראנק זאל ער גיין צום דאקטער, דא אויך דער איז א תובע ער וויל עפעס, שוין, זיי זיך מטריח און ברענג א ראיה, אויף דעם דארף איך נישט קיין פסוק. איז וואס פשט אין די פסוק מי בעל דברים יגש אליהם, אלא קרא לכדרב נחמן אמר רבה בר אבוה, דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, מנין שאין נזקקין אלא תובע תחילה, וואס מיינט עס? זאגט רש י, ראובן איז תובע פון שמעון א מנה, ער זאגט איך האב געבארגט שמעון געלט, א מנה. און תוס' זאגט ס'רעדט זיך אז ס'איז געווען מיט א שטר, און שמעון ענטפערט פיין קען זיין איך קום דיך געלט אבער למעשה דו קומסט מיך אויך געלט, דו האסט אוועקגעכאפט פון מיר עפעס א חפץ גיב מיר צוריק יענע חפץ, אדער איך האב דיך געגעבן א משכון פאר די הלוואה און דו האסט זיך באנוצט מיט די משכון און דו האסט מפחית געווען די שוויות פון די משכון. איז ממילא האב איך א טענה אויף דיך, דו קומסט מיך אויך געלט צוריק פאר די משכון, איז לאמיר ערשט זען וואס דו קומסט מיר, מ'וועט עס מנכה זיין פון דאס וואס איך קום דיר, נאכדעם וועל איך דיך צאלן. איז די הלכה איז ניין, אין נזקקין אלא תובע תחילה, אין אזא פאל ערשט זאגט מען פאר שמעון, יענער האט א שטר, דו קומסט אים געלט, מוזט אים צוריק צאלן די מנה, נאכדעם וועט מען האנדלן דיין דין תורה אז יענער קומט דיך א חפץ, יענער קומט דיך די משכון, אבער מען האנדלט נישט ביידע אויף איינמאל, ערשט איז מען נזקק צו דער וואס האט תובע געווען תחילה. איז דאס זאגט די גמרא, מנין שאין נזקקין אלא תובע תחילה, אז מען האנדלט נישט מיט די מיט די נתבע'ס טענה וואס ער טענה'ט אויף צוריק, שנאמר מי בעל דברים,

דער נתבע טענה'ט אז איך דארף עטס זאלטס זיך רעכענען מיט מיין דין תורה היינט, ווייל מארגען איז שוין צו שפעט און איך'ל פארלירן, למשל זאגט רש י ס'דא היינט געשעפטסלייט תגרין וואס וואלטן פון מיר געקויפט די משכון וואס יענער האט פון מיר, אדער די חפץ וואס יענער האט אוועקגעכאפט פון מיר, מארגן וועלן זיי שוין מער נישט דא זיין, ממילא וויל איך אז בית דין זאל מיר צוריקבאקומען די חפץ, די משכון כדי איך זאל קענען עס פארקויפן היינט פאר א גוטע פרייז, איז דא, טאמער מען ווארט אביסל איז זילי נכסיה וועט ער האבן א הפסד, איז בכהאי גוונא, איז איז מען זיך מתייחס צו די נתבע תחילה, אדער, נאך א פאל, ער זאגט אזוי, טאמער מ'וועט אוועק נעמען מ'וועט דאס פסק'נען מיין דין אז איך בין מחויב יענע געלט און איך וועל מוזן פארקויפן מיין קרקעות אפצוצאלן יענע חוב וועל איך נישט קענען באקומען די פילע פרייז פון מיין קרקעות מענטשן וועלן זעהן איך בין געפרעסט פאר געלט וועט מען נישט געבן די שער השוק פון מיינע קרקעות איז ממילא גיב מיר מאך זיכער אז איך באקום צוריק מיינע חפץ פון יענע אדער מיין משכון כדי איך זאל עס קענען נוצן צו צאלן יענע איז בכהאי גוונא איז אויך נזקקין די נתבע תחילה כדי ער זאל נישט האבען קיין הפסד. זאגט די גמרא ווייטער, ס'איז געשטאנען אין די משנה פרה שנגחה את השור, און ס'איז א ספק צו די פרה איז געווען א מעוברת בשעת די נגיחה צו נישט, צו די פרה צוזאמען מיט די ולדות האבען מזיק געווען די שור, צו די פרה אליין, אונז ווייסט מען נישט ווען די ולדות זענען געבוירען, פאר די הזק נאך די הזק, שטייט אין די משנה אז ער גיבט חצי נזק, די לשון המשנה איז. משתלם חצי נזק מן הפרה ורביע נזק מן הוולד. איז פשוט ווען מ'ליינט דא פשט אין די משנה איז משמע אז די בעל השור קען גובה זיין חצי נזק פון די פרה און נאך א רביע נזק פון די וולד. יעצט מ'רעדט וועגן א וועגן א פרה וואס איז א תם, וויפיל דארף מען צאלן? חצי נזק. איז לאמיר זאגן די היזק פון די שור איז געווען הונדערט דאלער, חצי נזק איז מען מחיוב צו צאלן פופציג דאלער, ס'איז משמע אז פופציג דאלער נעמט ער פון די פרה, און נאך א רביע, נאך פינף און צוואנציג נעמט ער פון די וולד. פרעגט די גמרא היתכן חצי נזק רביע נזק? פלגא נזקא הוא דבעי שלומי, ער דארף נאר צאלן חצי נזק, און דא זאגסטו כולי נזקא נכי ריבעא מאי עבידתיה, ווי קומט דא א גאנצע נזק, נזק שלם, ווייניגער א פערטל, דאס הייסט דריי פערטל נזק, מהיכי תיתי, די גמרא האט פארשטאנען אז די משנה זאגט אז אז ער נעמט חצי פלאס רביע, מהיכי תיתי, אמר אביי, חצי מיינט נישט חצי נזק, חצי נזק מיינט אחד מארבעה, א פערטל בנזק, פארוואס? ווייל מ'טייטשט אזוי. ווען די פרה וואלט געווען די איינציגע מזיק, ס'וואלט נישט געווען קיין ולדות, ס'וואלט נאר געווען די פרה, וואלט די פרה געדארפט צאלען חצי נזק. אויף דעם זאגט די משנה, משתלם חצי נזק, האלב פון וואס די פרה דארף צאלען, נעמט מען פון די פרה, דאס הייסט א רביע, האלב פון די האלב. רביע נזק מיינט גאר אחד משמונה בנזק. אז די רביע נזק וואס די בעל השור אה וואס די בעל הוולדות וואלט מען געדארפט צאלען ווען זיי וואלטן געווען א שותף דא אין די היזק פון דעם נעמט מען א האלב און דאס איז א אכטעל איז ווען ס'שטייט די רביע נזק מיינט מען א רביע פון די חצי נזק וואס קומט אויס סך הכל אחד משמונה בנזק איז ממילא פארקערט באקומט ער דא ווייניגער פון חצי נזק ער באקומט דריי אכטלעך, וואס איז די חשבון? ווייל די שאלה איז צו די פרה האט מזיק געווען אליינס, אויב אזוי די פרה אליינס מוז צאלן חצי נזק, אדער די פרה האט מזיק געווען צוזאמען מיט די ולדות, איז דא צוויי שותפים אין די היזק, איז פון די פרה וואלט איך געדארפט גובה זיין רביע, און פון די ולדות רביע, ממילא פון די פרה קען איך זיכער נעמען רביע ווייל די פרה האט זיכער מזיק געווען ס'איז א שאלה צו די וולדות האבן אויך משתתף געווען איז לכל הפחות א רביע איז די פרה מחיוב כלפי די וולדות איז א שאלה צו זיי האבן משתתף געווען אין די היזק קען איך נישט נעמען די גאנצע רביע קען איך נאר נעמען א האלבע רביע אן אכטל איז דאס איז די חשבון זאגט די גמרא ואי פרה וולדה דחד נינהו טאמער די זעלבע בעלים איז די בעל פון די פרה און פון די ולדות, איז אויב אזוי הכי נמי דמצי אמר ליה לבעל פרה, דער בעל השור קען טענה'ן ממה נפשך חצי נזק הב לי, דו ביסט דאך אחראי צו געבן חצי נזק, אדער דיין פרה אליין האט מזיק געווען, אדער די פרה מיט די ולדות האבן מזיק געווען, אבער על כל פנים וויאזוי ס'זאל מער נישט זיין, דו ביסט אחראי אויף די גאנצע חצי נזק וואס איך איך וויל גובה זיין, ממילא ממה נפשך קען איך גובה זיין פון די חצי נזק, איז וואס איז די פאל אז ער קען נאר גובה זיין א רביע מיט אן אכטל, דא רעדט זיך אז לא צריכא דפרה דחד דולדה דחד, די בעל הפרה האט געהאט א פרה מעוברת און ער האט פארקויפט די פרה צו א צווייטע און ער האט משאיר געווען די ולדות פאר זיך, קומט אויס ס'דא צוויי שותפים דא, ס'דא די לוקח וואס צו אים באלאנגט די גוף הפרה, און די מוכר וואס צו אים באלאנגט די ולדות. די פרה האט זיכער מזיק געווען, די וולדות איז א שאלה צו זיי זענען נאך געווען בתוך מעי אמו בשעת די היזק. איז דא דא צוויי באזונדערע בעל ממילא קען ער נישט גובה זיין אלץ פון די בעל הפרה, ווייל ס'דא א צד אז די בעל פרה איז נאר א חצי מזיק, קען ער נאר גובה זיין א רביע פון די בעל הפרה, און ווייטער פון די בעל הוולדות, און נישט זיכער בכלל אז די וולדות האבן מזיק געווען, קען ער נאר נעמען א האלב פון יענע רביע וואס די בעל הוולדות וואלט געווען מחויב ווען ס'איז זיכער אז זיין וולדות האבן מזיק געווען. זאגט די גמרא נאך, אי דקדם תבעיה לבעל פרה תחילה, ווען די בעל השור וואלט געקומען ערשט צו די בעל פרה און טענה'ט, דיין פרה האט מזיק געווען מיין שור, דו מוזט מיר צאלן די גאנצע חצי נזק. הכי נמי דאמר ליה, ער קען טאקע זאגן צו די בעל פרה, פרה דידך אזיקתן. ס'איז קלאר אז דיין פרה האט מזיק געווען. ס'איז דא א ספק, דו ווילסט טענה'ן, ער איז נישט געווען די איינציגע מזיק, ער האט געהאט א שותף, ס'איז געווען א וולד בתוכו, ממילא איז דא א שותף דא, די בעל הוולד איז אויך דא א שותף אין די היזק. אדער יא אדער ניין, איך ווייס נישט צו דאס איז געווען די מציאות. דאס איז א ספק, אונז ווייסן מיר נישט. מ'ווייסט קלאר אז דיין פרה האט מזיק געווען. טאמער די וולדות זענען נישט געווען אינעווייניג איז די פרה מחויב די גאנצע. דו ווילסט זאגן אז ס'דא א שותף, שוין, ברענג א ראיה אז ס'דא א שותף. דאס זאגט די גמרא, פרה דידך אזיקתן. דו ווילסט זיך פטר'ן פון א רביע ווייל דו טענה'סט אז ס'דא נאך א מזיק, איז הב לי ראיה דאית לך שותפי. ברענג א ראיה. טאמער דו האסט נישט קיין ראיה, המוציא מחבירו עליו הראיה. אלא דא רעדט מען. דקדם תבעיה לבעל ולד תחילה. בעל שור איז ערשט געגאנגען צו די בעל ולד און געטענה'ט, דיין ולד האט מזיק געווען צוזאמען מיט די שור, זאלסט מיך צאלען א רביע פון די נזק. אויב אזוי, דאמר ליה, די בעל הפרה קען זאגען צו די בעל השור, פון דעם וואס דו ביסט געגאנגען תובע זיין די בעל הוולד, זעה איך גלית אדעתך דשותפא אית לי. דו האלטסט קלאר, דו ביסט דאך מודה אז מיין פרה האט נישט מזיק געווען אליינס, אויב אזוי קענסטו נאר תובע זיין פון מיר רביע א פערטל, ממילא יעצט טאמער ער וויל גיין צו די בעל הוולדות און גובה זיין די אנדערע פערטל, קען די בעל הוולדות זאגן טאמער ס'איז קלאר אז מיין וולד איז געווען דא א שותף אין די היזק, אין הכי נמי קענסטו גובה זיין פון מיר א רביע, אבער ס'איז א ספק, אויב אזוי קענסטו נאר באקומען האלב פון די רביע אן אכטל, ממון מוטל בספק חולקין אזוי ווי סומכות. דאס איז איין מהלך אין די גמרא. איכא דאמרי, זיי גייען אויך אז די פשט חצי נזק מפרה מיינט רביע און רביע נזק מוולד מיינט אן אכטל, אבער די איכא דאמרי דינגט זיך אויף איין נקודה. איכא דאמרי האלט, אף על גב דקדם תבעיה לבעל פרה תחילה, אז מ'מוז נישט מוקים זיין די משנה רעדט זיך אז ער האט תובע געווען פון די בעל הוולדות תחילה, און ער האט מגלה דעת געווען אז ער איז מודה אז ס'איז געווען א שותף, אפילו ער איז געקומען צו די בעל הפרה תחילה קען ער אויך נישט גובה זיין די גאנצע חצי נזק פון די בעל הפרה, ווייל מצי מדחי ליה, די בעל הפרה קען מדחה זיין די בעל השור, דאמר ליה קען אים זאגען, מידע ידעי דשותפא אית לי, איך ווייס קלאר אז ס'איז געווען א שותף, וויאזוי ווייסט ער? ס'איז נישט פשט ער האט געזעהן, נאר זאגט תוספות, ער האט דא צוויי חזקות, קודם כל קען טענה'ן איך בין א מוחזק דא אויף די געלט דו ווילסט מוציא זיין פון מיר חצי נזק אנשטאט רביע נזק קודם כל בין איך א מוחזק און איך האב אויך אויך נאך א חזקה די פרה איז געווען מעוברת איז דא א חזקה אז ס'איז געווען מעוברת אויף ווי לאנג ס'קען נאר זיין ממילא איך ווייס קלאר ס'איז אמאל געווען מעוברת איז די חזקה זאגט מיר אז ס'איז געבליבן מעוברת בשעת ס'האט מזיק געווען אויב אזוי האב איך א חזקה אז ס'איז דא א שותף און נוסף האב איך א חזקה אויף די געלט קענסטו נישט מוציא זיין אן א ראיה. דאס איז איין מהלך דא, די צוויי לשונות אפצוטייטשען די זעלבע מהלך אין די משנה אז חצי נזק מיינט רביע און רביע נזק מיינט א שמינית. אמר רבא אטו אחד מארבעה בנזק ואחד משמונה בנזק קתני, שטייט נישט רביע, שטייט נישט שמינית, שטייט חצי נזק רביע נזק קתני, איז משמע גאנץ קלאר אז פון די פרה איז מען גובה חצי, און פון די ולד רביע קומט אויס דריי פערטל, האט די גמרא געהאט א קשיא ווי קומט אן דריי פערטל ס'קומט אן נאר חצי נזק, אלא אמר רבא, לעולם בפרה וולד דחד, מ'דארף נישט זאגן אז ס'איז געווען דא ער האט פארקויפט די פרה ער האט איבערגעלאזט די ולדות, ס'רעדט זיך איין מענטש איז די בעלים סיי פון די פרה סיי פון די ולדות. און ווען די משנה זאגט חצי נזק פון די פרה און רביע פון די ולד מיינט מען נישט אויף איין מאל זאל נעמען חצי פון דא און רביע פון דא אויסקומען דריי פערטל ניין די משנה איז לצדדין קתני אדער חצי פון די פרה אדער רביע פון די ולד ס'ווענד זיך איתה לפרה, טאמער די פרה איז בעין. די פרה איז נישט פארלוירן געגאנגען, די פרה איז דא, און די פרה און די וולד באלאנגען צו די זעלבע בעל, אויב אזוי, טאמער די פרה איז בעין, משתלם חצי נזק מפרה, קען ער קלאר נעמען חצי נזק פון די פרה, הגם ס'איז נישט זיכער די פרה האט געטון די גאנצע היזק, און טאמער די פרה האט נאר געטון א חלק פון די נזק, איז בעצם איז מען נאר משתלם מגופה די פרה רביע, אבער ס'נישט קיין חילוק ווייל סיי די פרה און סיי די וולד באלאנגט דאך צו איין בעלים, איז ממה נפשך די מזיק איז זיין מזיק, צי ס'איז געווען זיינע צוויי בהמות האבן צוזאמען מזיק געווען, צי נאר איינער פון זיי האט מזיק געווען, ער איז אחראי, ממילא די הלכה איז אונז האבן שוין געזען פריער ווען איינער האט צוויי בהמות א ספק וועלכע האט מזיק געווען, קען מען נישט מדחה זיין, איך ווייס נישט וועלכע האט האט מזיק געווען קענסטו נישט נעמען פון קיין איינעם, ניין ער איז מחיוב צו צאלן ווייל ממה נפשך דיין בהמות האבן מזיק געווען האסט א ברירה צו זאגן וועלכע גוף דו ווילסט נוצן אויף תשלומין אבער ער איז אחראי צו צאלן איז ממילא דא וויבאלד די פרה און ולד באלאנגט צו חד און די פרה איז דא קען מען נישט מדחה זיין מוז די בעלים צאלן די חצי נזק און דאס זאגט די משנה אז מען קען גובה זיין חצי נזק פון די פרה טאמער די פרה איז בעין נאכדעם זאגט די משנה, אדער ווען די פרה איז נישט בעין, ליתא לפרה, טאמער די פרה איז נישט דא, דעמאלט זאגט די משנה משתלם רביע נזק מוולד, טאמער די פרה איז נישט דא און די וולד איז יא דא, האסטו נישט קיין רעכט גובה צו זיין די חצי נזק פון די וולד, ווייל ווער זאגט אז די וולד האט בכלל מזיק געווען, איז רביע נזק קענסטו נעמען פון די וולד. איז די גמרא מדייק, טעמא דלא ידעינן אי הוה ולד בהדה כי נגחה אי לא הוה, די סיבה פארוואס דו קענסט נאר נעמען רביע פון די ולד, ווייל ס'איז נישט קלאר אז די ולד איז געווען דא בשעת די נגיחה, אפשר האט ער בכלל נישט מזיק געווען. אבל אי פשיטא לן דהוה ולד בהדה, טאמער ס'איז קלאר אז די בהמה איז געווען מעוברת בשעת די נגיחה, און ס'איז זיכער אז די ולד איז דא א שותף אין די היזק, אויב אזוי, משתלם כוליה חצי נזק מוולד, אפילו באופן ווי די פרה איז נישט דא, וואלט ער געקענט נעמען די גאנצע חצי פון די ולד, פארוואס? לכאורה, אפילו אויפן צד אז די וולד איז געווען, איז דאך געווען צוויי מזיקים, די פרה מיט די וולד. איז בשלמא ווען די פרה איז דא, פיין. טאמער ביידע מזיקים באלאנגען צו דיר און זענען ביידע דא, ממילא קענסטו גובה זיין די גאנצע, אבער טאמער זענען ביידע מזיקים און די פרה איז פארלוירען געגאנגען. ווען איינער האט צוויי שוורים און ביידע האבן מזיק געווען צוזאמען בשותפות, און איינער פון זיי איז פארלוירען געגאנגען, קען די ניזק נישט נעמען די גאנצע חצי פון דער וואס איז געבליבן, ווייל יעדע איינע איז נאר מחיוב אויף א פערטל פון די נזק און ס'איז משתלם מגופו, איז ממילא פון די גוף וואס איז געבליבן קענסטו נעמען די פערטל, די אנדערע פערטל מוזטו נעמען פון די אנדערע גוף וואס איז אוועקגעלאפן, איז פארוואס דא זאג איך אז ער קען נעמען די גאנצע חצי פון די וולד וואס איז געבליבן? זאגט די גמרא רבא לטעמי', דאמר רבא פרה שהזיקה גובה מוולדה, טאמער א פרה וואס איז מבערות האט מזיק געווען, בוודאי מען ווייסט קלאר אז די פרה איז געווען מבערות בשעת די הזק, איז אפילו די פרה איז נישט דא קען מען נעמען די גאנצע חצי נזק פון די וולד, ווייל רבא לערנט אז עובר ירך אמו, און מען קוקט אן די וולד אזוי ווי איינע פון די איברים פון די פרה, טאמער א פרה האט מזיק געווען, א פרה תם, און איינער האט גענומען די פרה און ער האט עס צושניטן אין האלב און האלב פון די פרה האט ער אוועק גענומען קען מען גובה זיין די גאנצע חצי נזק פון די חלק וואס איז געבליבן קענסט נישט זאגן ניין א חלק דארפסטו נעמען פון די אנדערע האלב ניין דאס איז איינע פון די איברים פון יענע פרה די זעלבע פרה יעדע חלק פון די פרה איז משעובד צוצושטעלן מגופא די חצי נזק איז א וולד איז נישט אנדערש פון אן אבר פון די פרה, וויבאלד עובר ירך אמו האט רבא געהאלטן אז א וולד איז ממש א חלק פון די פרה אליין, ממילא האסטו דא די פרה. זאגט די גמרא, אבער דאס איז דווקא ביי פרה, תרנגולת שהזיקה אינו גובה מביצתה, טאמער א תרנגול וואס האט געהאט אינעווייניג די ביצה בשעת ס'האט מזיק געווען, קען מען נישט גובה זיין פון די ביצה, לאמיר זאגן טאמער די תרנגול איז נישט דא קען מען נישט גובה זיין פון די ביצה, מאי טעמא פירשא בעלמא היא, די ביצה איז נישט איז נישט קיין עובר ירך אמו, ס'איז פשוט א צווייטע זאך אינגאנצן, און ס'האט נישט קיין חיות אויך נישט, איז מ'קוקט בכלל נישט אן די ביצה ווי א מזיק, אזוי לערנען אסאך ראשונים, און ממילא קען מען גארנישט גובה זיין פון די ביצה. אבער פון די עובר קען ער גובה זיין אפילו די גאנצע חצי נזק אויב ס'וואלט געווען זיכער אז די עובר איז געווען במעי אמא בשעת די היזק.